מסכת עירובין דף פ"ח עמוד ב', די שיעור הייבט זיך אן עמוד א' גאנץ אונטן, אנהייב די גמרא. פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז די טעם פארוואס מען מוז מאכן די עוקה ווען ס'איז ווייניגער ווי פיר אמות און פארוואס ווען ס'איז גרעסער ווי פיר אמות דארף מען נישט קיין עוקה, אמר רבה, מפני שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום. די חכמים האבן אפגעשאצט אז א דורכשניטליכע מענטש באנוצט זיך מיט צוויי סאה וואסער יעדן טאג. ארבע אמות, אויב די חצר איז גרויס צום ווייניגסטנס פיר אמות אויף פיר אמות, וואס דאס איז א שיינע גרויסע חצר, איז אדם רוצה לזלפן, וויל דאך א מענטש אזוי שפריצן וואסער אז די שטויב זאל נישט ארויפקומען, און ממילא איז ער אינטערעסירט אז די וואסער זאל דארט בלייבן אין די חצר אליין, אראפצוקלאפן דעם שטויב, און ממילא ווען ער גיסט די וואסער, אפילו אויב עס רינט צום סוף ארויס אויפן גאס, איז נישט מקוים געווארן זיין מחשבה, ער איז נישט אינטערעסירט ס'זאל ארויסרינען אויף די גאס. דא גיימיר אריבער צו דף פ"ח עמוד ב', פחות מד' וויבאלד די חצר איז זייער קליין און ער איז נישט אינטערעסירט מזלף צו זיין צו שפריצן די וואסער אראפצוקלאפן די שטויב, ס'איז סייווי א קליינע חצר וואס ער באנוצט זיך כמעט נישט דארטן, איז שופכן, טוט ער נישט מזלף זיין נאר ער גיסט עס אויס מיט איין מאל. פארקערט ער וויל דאך זאל ארויס גיין פון די חצר, ער וויל דאך נישט אז די וואסער זאל סתם פארשמירן דעם חצר, און וויבאלד ער וויל דאך אז די וואסער זאל ארויס גיין צום רשות הרבים האבן די חכמים גע'אסר'ט, ווייל איך האב מורא אז ער וועט לכתחילה קומען ארויס גיסן די וואסער אויפן רשות הרבים, אפילו ער גיסט עס יעצט אין רשות היחיד, און דאס הייסט נאר כוחו, אבער די חכמים האבן גע'אסר'ט כוחו ברשות הרבים, כדי ער זאל נישט קומען לכתחילה גיין גיסן ארויס אין רשות הרבים וואס איז שוין א איסור דאורייתא. און דעריבער אי דעביד עוקה שרי, האָט ער געמאַכט אַזאַ גריבעלע וואָס זאָל דאָרטן אַרײַנרינען און די וואַסער קען זיך דאָרטן אײַנזאַפּן, וואָס דעמאָלט ווײַזט ער דאָך קלאָר אַז זײַן מחשבֿה איז אַז ער וויל די וואַסער זאָל זיך דאָרטן אײַנזאַפּן און נישט זאָל אַרויסרינען אויף די גאַס. שרי איז מותר, אי לא אסור, טאָמער האָט ער עס נישט געמאַכט, טאָר מען נישט גיסן קיין וואַסער. רבי זירא אמר ארבע אמות תיימי, אויב די חצר איז גרויס פֿיר אמות איז דאָ גענוג שטח אַז די וואַסער זאָל זיך ענדיקן און ווערן דאָרטן אײַנגעזאַפּט און אַזוי ווי אונז טאקע מפרש געווען אין די משנה, פחות מארבע אמות לא תיימי, ס'איז צו קליין און נישט דא גענוג פלאץ ס'זאל זיך איינזאפן, ס'איז מוכרח זאל ארויסרינען אויפן גאס, און דעריבער מוז מען מאכן א עוקה, וואס האלט א סאתים, וואס דאס איז דאך די שיעור אז די גאנצע וואסער וואס ער באנוצט זיך בייטאג זאל קענען זיך דארטן אויסטריקענען. פרעגט די גמרא מאי בינייהו, ווי וועט כאפן א חילוק צווישן די טעם פון רבה מיט רבי זירא, ווי וועט כאפן א חילוק להלכה? אמר אביי אריך וקטין איכא בינייהו, אויב דער חצר איז לאנג, און שמאל, און ווי רשי זאגט לאמיר זאגן אז ס'איז לאנג אַכט אמות, און ס'איז ברייט נישט מער ווי צוויי אמות, וואס למעשה האב איך דא סקווער זעכצן אמות, צוויי אויף אַכט איז דאך זעכצן, טאמער גיי איך מיט די טעם פון רבי זירא אז די ווארט איז אז ד' אמות על ד' אמות איז גענוג א גרויסע שטח איינצוזאפן די וואסער, וועט מען אין אזא שמאלע און לאנגע חצר אויכעט מעגן אויסגיסן וואסער אן קיין עוקה. ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי די חצר איז אויסגעשטעלט, איז ער פיר עקעדיג צו עס איז לאנג און שמאל, די עיקר איז אז עס האט גענוג שטח צו זאפן. טאמער גיי איך גיי איך אבער מיט די מהלך פון רבה, אז א חצר וואס איז מער ווי ד' אמות איז א מענטש אינטערעסירט דארט מזלף צו זיין, דאס איז אלעס אז אויב עס איז ברייט פיר אמות אויף פיר אמות איז עס א געשמאקע חצר וואס מען קען זיך דארט געהעריג באנוצן און די מענטש איז געווענדליך דארט מזלף און ער גיסט נישט ארויס די וואסער מיט א קראפט. אבער דא אפילו טאקע אז דו עסט עס מאכן פֿיר עקעדיג פון די אַכט ביי צוויי עט עס ווערן אזוי ווי א פֿיר ביי פֿיר, אבער למעשה דאס איז נישט קיין באקוועמע חצר זיך צו באנוצן דערמיט און א מענטש איז נישט אינטערעסירט דאס מזלף צו זיין, און דא גיסט ער אויכעט אויס די וואסער גלייך מיט א קראפט, איז לויט רבה וועט מען אין אזא אופן אויך נישט טארן גיסן אן קיין עוקה. דערנאך האט מען געלערנט אין די משנה חצר ואכסדרה מצטרפים לד' אמות, און די גמרא האט פארשטאנען יעצט אז די אכסדרה גייט נישט איבער די גאנצע ברייט פון די חצר סאיז אזוי ווי ביי א זייט ביי א ווינקל פונעם חצר, איז בשלמא לרב זיירא ניחא גאנץ גוט לויט רב זיירא וואס מען קוקט אז זאל זיין א שטח פון ד' אמות על ד' אמות סאיז נישט קיין חילוק וויאזוי סאיז אויסגעשטעלט שמאל און לאנג איז אפילו די אכסדרה געפינט זיך נאר ביי א ווינקל אזוי אז סאיז נישט פיר עקעדיג פארשטיי איך פארוואס סאיז זיך מצטרף אז מען דארף נישט קיין עוקה אלא לרבה קשיא לויט רבה איז דאך יא שווער ווייל אויב די אכסדרה ליגט אזוי ביי א ווינקל און ס'איז נישט פיר עקעדיג ד' על ד' וואלט מען דאך נאך אלץ געדארפט זאגן אז ס'איז זיך נישט מצטרף און מען דארף יא מאכן א עוקה. תרגמא רב זיירא אליבא דרבה האט רב זיירא פארטייטשט אז די משנה זאל יא שטימען מיט רבה, כאטשיג רב זיירא איז דער וואס קריגט אויף רבה, האט רב זיירא געזאגט אז דאס איז אבער נישט קיין קשיא אויף זיין בר פלוגתא. נאר מען קען זאגן אז די אכסדרה מהלכת על פני כל החצר כולה, מען רעדט טאקע פון אזא אכסדרה וואס איז פונקט אזוי ברייט ווי די גאנצע חצר, און יעצט צוזאמען זענען זיי ד' אמות מרובעות. תא שמע קום און הער, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא חצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, אין שופכין לתוכה מים בשבת. פון די לשון הברייתא איז משמע ארבע אמות על ארבע אמות אז ס'מוז זיין פיר עקעדיג, איז בשלמא לרבה ניחא. לויט רבה וואס די טעם איז? ווייל אין א חצר וואס איז ד' אמות איז עס א חשובע חצר וואס מ'באנוצט זיך דארטן וויל מען מזלף זיין איז זייער גוט פארוואס די ברייתא זאגט אז ס'מוז זיין דווקא פיר עקעדיג אלא לרב זיירא וואס די טעם איז דאך ווייל טאמער ס'איז גרויס פיר אמות קען עס איינזאפן קשה איז שווער פארוואס דארף עס זיין פיר עקעדיג מ'האמיר דאך יעצט געשמועסט ס'מעג זיין לאנג און שמאל. אמר לך רב זיירא רב זיירא קען דיר ווען ענטפערן הא מני רבנן היא ומתניתין ר' לעזער בן יעקב היא די ברייתא וועט אויסקומען מיט די חכמים און אונזער משנה ווי ר' לעזער בן יעקב רב זיירא טענה'ט אז די מחלוקה וואס ער האט מיט רבה איז בעצם א מחלוקת התנאים אין די משנה אליינס זעהן מיר אז ר' לעזער בן יעקב קריגט זיך מיט די חכמים צו מען מעג אריינגיסן אין א ביב וואס די ערשטע ד' אמות דערפון אויף רשות הרבים איז איבערגעדעקט און ס'איז נישט קיין רשות הרבים ר' לעזער בן יעקב האלט אז מען מעג יא און די חכמים זאגן דארט אז מען טאר נישט. איז רב זיירא קען טענה'ן אז פארוואס האלט רב לעזער בן יעקב אז מ'מעג יא, ווייל די טעם פון די ד' אמות איז אז ס'קען זיך איינזאפן דערין און וויבאלד די ערשטע ד' אמות פונעם ביב איז דאך נישט קיין רשות הרבים ס'איז א רשות היחיד און דארט איז שוין דא גענוג פלאץ זאל זיך איינזאפן מעג מען שוין אהין גיסן די וואסער. די חכמים האבן געהאלטן אז די טעם פון די ד' אמות איז נישט וועגן איינזאפן ס'האט צוטון מיט זילוף, אז א חצר וואס איז גרויס ד' אמות אויף ד' אמות איז א געשמאקע חצר וואס מען באנוצט זיך דארטן און דער מענטש וויל עס צוביסלעך שפריצן די וואסער דערויף און ער וויל נישט אויסגיסן מיט א כח די גאנצע וואסער און פאר דעם מעג מען איז ממילא דא אין די ביב וועט מען נישט טארן ווייל דא איז דאך נישט דא די ווארט פון זילוף אין די ביב גיסט מען דאך עס אריין אן קיין זילוף מען גיסט זיך עס אריין בכל כוחו און ס'וועט ארויסרינען אויף רשות הרבים און דעמאלטס וועט אויסקוקן ווי ס'נתקיימה מחשבתו וואס די חכמים האבן דאך גוזר געווען אז מען טאר נישט פון אזא אופן איז אויב אזוי, די ברייתא וואס מען האט יעצט דא אראפגעברענגט אז ס'מוז זיין פיר עקעדיג, וועט אויסקומען ווי די חכמים פון די סיפא פון אונזער משנה, און פונקט ווי מען טאר נישט אריינגיסן אין א ביב אפילו ווען ער איז איבערגעדעקט פיר אמות, ווייל די טעם איז נישט וועגן איינזאפן, נאר ווייל אין א ביב איז מען נישט מזלף, איז די זעלבע זאך איז א חצר וואס איז לאנג און שמאל וועט מען אויך נישט טארן אריינגיסן וואסער ווייל דארט איז מען נישט מזלף. ווידעראום די רישא פון אונזער משנה וועט אויסקומען ווי רבי לעזער בן יעקב וואס ער האלט יא די ווארט איז וועגן איינזאפן און ממילא א חצר טאמער ער האט ד' על ד' אפילו ווען ער נישט פונקט פיר עקעדיג וואס ער קען שוין איינזאפן וועט מען טאקע יא מעגן און מ'וועט נישט דארפן האבן קיין עיקול. יעצט פרעגט די גמרא אויב רב זיירא אליין מוז שוין אויך מודה זיין אז דא איז דא א מחלוקת התנאים אין דעם ענין, צו די טעם איז וועגן זילוף אדער וועגן איינזאפן. און לויט רבי לעזער בן יעקב וועט מעגן זיין אפילו לאנג און שמאל און לויט די חכמים וועט עס מוזן זיין פיר עקעדיג. און מאי דוחקיה דרב זיירא לאוקמא למתניתין כרבי לעזער בן יעקב, איז פארוואס האט זיך רב זיירא אריין געדריקט איינצוזעצן אז אונזער משנה האלט ווי רבי לעזער בן יעקב און די ד' אמות מעג זיין אפילו לאנג און שמאל, וואס ארט אים אז די רישא פון די משנה וועט אויסקומען ווי די חכמים? און די טעם וועט יא זיין לויט זיי וועגן זילוף, און ס'וועט טאקע יא מוזן זיין פיר-עקעדיג, פון ווי נעמט רב זעירא מיט אזא זיכערקייט אז ווען ס'שטייט ד' אמות אין אונזער משנה מיינט עס אפילו לאנג און שמאל אויכעט, און ס'קומט אויס ווי ר' אליעזר בן יעקב, אמר רבא מתניתין קשיתיה, די לשון המשנה איז שווער געווען פאר רב זעירא, מאי איריא דתנא חצר שהיא פחותה, פארוואס האט די משנה אנגעכאפט א חצר וואס ער איז ווייניגער ווי ד' אמות? ליתני ער וואלט ווען געדארפט אנכאפן די זעלבע לשון ווי אונז האמיר אויבן געהאט אין די ברייתא חצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, וואס ווען ער כאפט ווען אן די לשון חצר שאין בה ד' על ד' אמות איז דאך משמע אז אפילו בעצם אין סקווער אמה איז יא דא זעכצן אמות, לאמיר זאגן אז ס'איז לאנג אַכט און ס'איז שמאל צוויי, נאר וויבאלד ס'איז אין בה ארבע על ארבע אז ס'איז נישט פונקט פיר אויף פיר, טאר מען שוין נישט גיסן קיין וואסער, ווען ס'וואלט ווען געשטאנען דער לשון ביסטו גערעכט, אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין די ברייתא, און דעמאלטס קומט טאקע אויס ווי די חכמים, אז אפילו בעצם איז עס נישט ווייניגער ווי זעכצן סקווער אמות, נאר ס'איז דער נקודה פעלט אז ס'איז נישט פיר עקעדיג, טאר מען שוין נישט גיסן קיין וואסער ווייל די ווארט איז וועגן זילוף. אבער יעצט אז די משנה האט אנגעכאפט חצר שהיא פחותה אז ס'איז ווייניגער אז ס'פעלט פון די שיעור, קוקט אויס אז די ווארט איז אז דא איז דא א שיעור וואס דארף זיין סקווער זעכצן אמות, נישט קיין חילוק, וויאזוי עס איז אויסגעשטעלט, און אז עס פעלט פון די שיעור נאר דעמאלטס טאר מען נישט גיסן קיין וואסער, אבער איינמאל עס איז דא די זעכצן סקווער אמה, נישט קיין חילוק וויאזוי ער איז אויסגעשטעלט וועט מען יא מעגן גיסן וואסער, אלא לאו שמע מינה דרבי לעזער בן יעקב היא שמע מינה מוז מען זאגן, פון די לשון המשנה זעהט מען אז די ווארט איז דרבי לעזער בן יעקב אז ווילאנג עס איז דא זעכצן סקווער אמות מעג מען נאך גיסן וואסער, און אויב אזוי מוז מען זאגן אז די ווארט איז וועגן איינזאפן די וואסער. פרעגט די גמרא ווי קענסטו איינזעצן די רישא פון די משנה פון רבי אליעזר בן יעקב והא מדסיפא רבי אליעזר בן יעקב, ווייל אין די סיפא פון די משנה שטייט רבי אליעזר בן יעקב אומר ווען מען רעדט פון א ביב איז דאך משמע אז רישא לאו רבי אליעזר בן יעקב, אז ביז יעצט די ווערטער ביז רבי אליעזר בן יעקב ביז די סיפא איז נישט געווען די ווערטער פון רבי אליעזר בן יעקב, ענטפערט די גמרא כולה רבי אליעזר בן יעקב היא וחסורי מיחסרא והכי קתני. די כאילו ווי ס'פעלט ווערטער אין די משנה און מ'דארף אזוי אפלערנען די משנה, חצר שפחותה מד' אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת. וואס פון דעם איז משמע הא ארבע אמות שופכין און ס'האט יא פיר אמות, נישט קיין חילוק ווי ברייט ס'איז די פיר אמות און ווי לאנג ס'איז די עיקר איז אז ס'האט פיר אמות מרובעים סקווער זעכצן אמות וועט מען שוין יא מעגן גיסן וואסער ווייל ס'שטייט דאך חצר שפחותה נאר אז ס'איז ווייניגער ס'פעלט פון די שיעור פון די זעכצן אמות אבער טאמער ס'האט יא גאנצע זעכצן סקווער אמה מעג מען יא גיסן וואסער און דא דארף מען זאגן נישט ר' אליעזר בן יעקב אומר שרבי אליעזר בן יעקב אומר, ווייל רבי אליעזר בן יעקב גייט לשיטתו אז ביב הקמור ארבע אמות ברשות הרבים שופכין לתוכו מים בשבת, פארוואס מעג מען ווייל ס'ווערט דארטן איינגעזאפט, איז די זעלבע זאך יעדע חצר וואס ער האט זעכצן סקווער אמות איז אויך מעג מען גיסן דארט וואסער אפילו אן קיין עוקה ווייל ס'איז אויך דא גענוג פלאץ זאל זיך איינזאפן. אין די משנה האט מען דאך געהאט א מחלוקת, רבי אליעזר בן יעקב זאגט מען מעג אפילו אריין גיסן ממש ביים עק פונעם חצר, די וואסער זאל ארויס רינען אינעם ביב וואס ער איז אינדרויסן צוגעדעקט די ערשטע פיר אמות ברשות הרבים, און די חכמים האבן מורא'דיג מחמיר געווען אז אפילו ער גיסט אריין אויף א דאך אדער א חצר וואס איז לאנג הונדערט אמות נאך פאר ס'קומט ארויס צום ביב ברשות הרבים, טאר מען אויך נישט בפירוש אריין גיסן אינעם ביב, אבער אויפן דאך ארויף מעג מען יא גיסן די וואסער ווייל די דאך איז גענוג גרויס, און דא קען מען שוין זאגן דעם טעם אז ער וויל מזלף זיין דעם דאך, אז ס'רינט פון דארט אריין אינעם ביב אריין דאס איז שוין נישט זיין פראבלעם, די עיקר איז אז ער גיסט אויפן דאך און דאס מעג מען. זאגט די גמרא מתניתין דלא כחנניה, די ביידע שיטות פון די משנה וועט נישט קענען שטימען ווי די תנא חנניה וואס ער האלט א דריטע שיטה, דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא חנניה אומר אפילו גג מאה אמה לא ישפוך, אפילו ווען די דאך איז הונדערט אמות לאנג, טאר ער נישט גיסן דארט קיין וואסער אפילו אויפן דאך, אפגערעדט אז אינעם ביב אריין טאר ער זיכער נישט נאר אפילו אויף די דאך, לפי שאין הגג עשוי לבלוע אלא לקלח, די דאך איז נישט געמאכט געווארן איינצושלינגען אזוי ווי א חצר, אז ס'איז זאמד און ס'שלינגט איין, נאר ס'איז אזוי אויסגעשטעלט אז מען לייגט ארויף מ'שמירט ארויף טיט, די דעכער בזמן הש"ס איז געווען גראדע דעכער, נישט אזוי ווי אין רש"י'ס צייטן וואס ס'איז געווען שיף, איז ממילא פלעגט מען אנשמירן דעם דאך מיט טיט. און מען האט געמאכט אזא ביב, און פון די טיט איז עס אריין גערינען אלע וואסערס פון די דאך אריין אינעם ביב אריין, און וויבאלד ס'איז נישט געמאכט נאר אויף אזא אופן גלייך אריינצורינען אינעם ביב ווערט עס גערעכנט כאילו ווי ער גיסט עס אריין גראד אינעם ביב וואס דאס טאר מען דאך נישט מאכן, איז אויב אזוי איז חנניה נאך מער מחמיר ווי די חכמים פון אונזער משנה. תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא במה דברים אמורים ווען איז געלערנט געווארן דער דין וואס איז געשטאנען אין אונזער משנה אז אויב די חצר איז ווייניגער ווי ד' אמות טאר מען נישט גיסן וואסער אן א עוקה, בימות החמה דאס איז אויב ער גיסט די וואסער אין די זומער ווייל ס'איז דאך א קליינע חצר און ער וויל דאך אז די וואסער זאל נישט בלייבן אינעם חצר נאר זאל ארויסגיין אין רשות הרבים ווייל ער וויל נישט זאלן פארשמירן דעם חצר ממילא האבן עס די חכמים גע'אסר'ט ווייל ס'זעהט אויס ווי ס'איז נתקיים מחשבתו אז ער וויל לכתחילה עס ארויסגיסן אויף די גאס און איך האב מורא אז ער וועט לכתחילה גיין עס ארויסגיסן אויפן רשות הרבים אבל בימות הגשמים טאמער ס'איז אין די ווינטער וואס די חצר איז סייווי אנגעשמירט מיט מאראסט, און ס'ארט אים נישט אז די וואסער זאל בלייבן אין די חצר, איז ווען ער גיסט די וואסער קוקט נישט אויס ווען ס'רינט ארויס אויף די גאס אז דאס איז זיין מחשבה און ס'נתקיים געווארן מחשבתו דעריבער מעג מען, און דאס מיינט שופך ושונה ואינו נמנע ער קען האלטן אין איין גיסן ער דארף זיך נישט צוריק האלטן און ווי די גמרא איז טאקע מפרש מאי טעמא פארוואס מעג מען די ווינטער אמר רבא אדם רוצה שיבלעו מים במקומם אין די ווינטער קען א מענטש באשטיין אז די וואסער זאל ווערן איינגעזאפט אויפן פלאץ ער איז נישט אינטערעסירט ס'זאל ארויסרינען. ווייל די חצר איז סייווי שמוציג, און דא איז נישט שייך די גזירה אז די חכמים האבן מורא געהאט אז ער וועט גיין לכתחילה גיסן אויף די גאס, ווייל דארט ווי ער איז נישט אינטערעסירט זאל אנקומען אויף די גאס איז נישט דא די פראבלעם. אמר ליה אביי האט אביי געפרעגט רבא והרי שופכין דאדם רוצה שיבלעו וקתני לא ישפוך, לאמיר גיין אין די סיפא פון די משנה וואו מען רעדט אז א מענטש גיסט אריין גראד אין א ביב אריין וואסער, שמוציגע וואסער, שופכין, וואס דארט קען דאך אויך די מענטש באשטיין אז אינטערוועגנס אויף די לאנגע ביב זאל ווערן איינגעזאפט די וואסער, ער איז נישט אינטערעסירט זאל ארויסגיין אויף די גאס, וקתני לא ישפוך און זעסט דאך אז דארט שטייט אויך אז מען טאר נישט גיסן, איז וואס איז דאס אנדערש ווי אין די ווינטער? אמר ליה האט רבא געענטפערט פאר אביי, וואס פארגלייכסטו די צוויי זאכן, התם דארט ווען איינער גיסט אין א קליינע חצר וואסער אין די ווינטער, למאי ניחוש לה, וואס האסטו מורא? פארוואס זאל מען עס אסר'ן, אי משום קלקול חצרו? דו האסט מורא אז מען וועט זאגן אז ס'נתקיים מחשבתו ער וויל ארויסגיסן די וואסער אויפן רשות הרבים ווייל ער וויל נישט נאס מאכן און פארשמירן זיין חצר, הא מקלקלא וקיימא, אין די ווינטער איז דאך שוין סייווי פארשמירט, ס'איז שטענדיג נאס און ס'איז דא רעגן וואסער און ס'איז דא מאראסט. ואי משום גזירה שמא יאמרו צינורו של פלוני מקלח מים? וואס האסטו מורא אז מענטשן וועלן זען ווי ס'רינט ארויס פון זיין חצר פון זיין צינור אסאך וואסער און דו האסט מורא אז מ'עט קומען זיך טועה זיין אז מ'מעג ארויס גיסן אין די זומער אויכעט? אדער האסטו מורא אז מ'עט שוין קומען גיסן גלייך ארויס צום רשות הרבים און פארדעם ווילסטו אסר'ן אז מ'זאל נישט טארן גיסן אינעם חצר אויך נישט? אויף דעם דארף מען נישט מורא האבן ווייל סתם צינורות מקלחים הם אין די ווינטער איז דאך סייווי די טבע אז די די צינורות פון אלע חצירות רינען כסדר וואסער ארויס און קיינער וועט נישט טראכטן אז א מענטש גיסט יעצט ארויס וואסער מען וועט טראכטן אז ס'גיסט אזויווי ווינטער וואס ס'רינט ארויס וואסער פון זיך אליין ממילא איז אין די ווינטער אין א קליינע חצר אפילו ווען ס'איז קלענער ווי פיר אמות וואס ס'איז נישטא קיין שום חשש האט מען טאקע מתיר געווען ווידעראום אריינצוגיסן וואסער אינעם ביב אין די זומער איז דאך יא דא די חשש אז אויב ער וועט אריין גיסן אין די ביב וועט מען זאגן צינורו של פלוני מקלח מים אז יענער וויל עס ארויס גיסן אויף די גאס און איך האב מורא אז ער וועט צום סוף קומען גיסן לכתחילה פונעם רשות היחיד ארויס אויפן רשות הרבים ווייל אין די זומער איז דאך נישט די סדר זאל רינען פון זיך אליין אז מען זעט שבת ווי ס'רינט וואסער וועט מען דאך זען ווי א מענטש טוט עס בכוונה ממילא דארט איז יא דא א חשש לויט ווי אונז לערנען יעצט איז די גאנצע איסור פון די סיפא אריינצוגיסן וואסער אין א ביב איז טאקע נאר אין די זומער. איז ביז דערווייל די ברייתא וואס איז געשטאנען במה דברים אמורים בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושונה האט רבא אפגעטייטשט אז אין די ווינטער מעג מען לכתחילה גיסן אפילו אין א חצר וואס איז קלענער ווי ד' אמות אן קיין עוקה ווי אונז האמיר יעצט געלערנט אבער ר' נחמן גייט אנדערש לערנען אמר ר' נחמן בימות הגשמים עוקה מחזיק סאתים נותנים לו סאתים אויב ער האט אוועקגעשטעלט א עוקה וואס קען ארייננעמען אין זיך צוויי סאה וואסער. דעמאלטס געבט מען אים טאקע די גאנצע צוויי סאה, און תוספות רעדט אויס אז ס'איז לאו דווקא צוויי סאה, ס'מיינט צו זאגן זיין גאנצע השתמשות, און אפילו אויב ער נוצט מער ווי צוויי סאה וועט ער שוין אויך מעגן גיסן. מחזיק סאה נותנים לו סאה, טאמער לייגט ער אבער א קלענערע עוקה ווי סאתים, דעמאלטס אזוי גרויס ווי די עוקה איז, אזויפיל וואסער מעג ער דארטן גיסן. בימות החמה, מחזיק סאתים נותנים לו סאתים, דאס איז די זעלבע ווי אין די ווינטער, אז אויב ער מאכט א געהעריגע עוקה וויפיל די חכמים האבן פארלאנגט, דעמאלטס מעג מען גיסן וויפיל מען וויל. ווייל מען רופט עס סאתים, ווייל געווענטליך א מענטש באנוצט זיך מיט צוויי סאה, אבער וויפיל די גאנצע השתמשות מעג ער גיסן, סאה אין נותנים לו כל עיקר, טאמער האט ער נאר געמאכט א קלענערע עוקה ווי סאתים, טאר ער בכלל נישט גיסן קיין וואסער. און אויב אזוי דארף מען אפלערנען לויט ר' נחמן די ברייתא במה דברים אמורים בימות החמה, ווען איז געזאגט געווארן אין די משנה אז ער מוז מאכן דווקא א עוקה פון סאתים, און אויב ער מאכט דאס נישט טאר ער בכלל נישט גיסן קיין וואסער, דאס איז אין די זומער, אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע, אפילו אויב ער מאכט א קלענערע עוקה ווי ביי סאתים, מעג ער נאך אלץ דארטן גיסן וואסער און זיך נישט צוריק האלטן, אבער פארשטייט זיך נאר אזוי גרויס, אזויפיל וואסער וויפיל די עוקה קען פארנעמען. פרעגט די גמרא פארוואס טאקע בימות החמה נמי מחזיק סאה ניתיב ליה סאה, אויב ער מאכט א קליינע לאך וואס האלט נאר א סאה פארוואס זאל ער נישט טארן גיסן כאטשיג ביז א סאה? עס זעהט זיך קלאר אז ער איז נישט אינטערעסירט די סאה וואסער זאל ארויס אינדערויסן ווייל ער האט דאך א עוקה וואס דארט דארף עס אריינרינען, ענטפערט די גמרא גזירא דילמא אתי ליתן ליה סאתים, איך האב מורא אז מען וועט אים לאזן, בכלל גיסן וואסער וועט ער שוין גיסן מער ווי א סאה אויכעט. פרעגט די גמרא אי הכי בימות הגשמים נמי ליגזור די זעלבע חשש דאך דא אין די ווינטער אויך. ענטפערט די גמרא התם אין די ווינטער מאי ניחוש לה וואס האסטו מורא? לאמיר זאגן ער וועט לייגן א עוקה וואס איז נאר גרויס א סאה און דו האסט מורא אז ער וועט גיסן צוויי סאה וואס איז די פראבלעם? אי משום קלקול אויב דו האסט מורא אז ער וועט וועלן גיסן דווקא אז די וואסער זאל ארויס רינען אין רשות הרבים און ס'וועט זיין מחשבתו לכך ווייל ער וויל נישט מקלקל זיין פארשמירן זיין חצר מיט וואסער הא מיקלקלא וקיימא מ'רעדט דאך דא אין די ווינטער וואס איז דאך שוין סיי ווי פארשמירט איז דאך נישט דא דער חשש, און אפילו ער וועט קומען גיסן צוויי סאה און די עוקה איז נישט מער ווי א סאה דארף מען נישט זאגן אז מען וועט זיך קומען לערנען פון דעם אז מען מעג בכוונה ארויס גיסן וואסער צום רשות הרבים ווייל דא איז נישטא קיין כוונה אין די ווינטער ארט אים נישט אז די וואסער בלייבט אין די חצר אי משום גזירה שמא יאמרו צנורו של פלוני מקלח מים האסט מורא אז מענטשן וואס וועלן זען אז ס'שטראמט ארויס וואסער פונעם חצר צום רשות הרבים וועלן זיי זאגן אז פונקט ווי מען מעג עס יעצט טון מעג מען עס טון אין די זומער אויך אדער וועט מען קענען זיך טועה זיין אז מען מעג ארויס גיסן גלייך אויף א רשות הרבים? סתם צינורות מקלחין הן, אין די ווינטער דאך נישט דא די חשש, מען וועט נישט טראכטן אז א מענטש גיסט ווייל עס איז דאך א נארמאלע זאך אז עס רינט כסדר וואסער פון א צינור, און ממילא קען נישט ארויס קומען קיין שום מכשול דערפון, ממילא האט מען נישט געדארפט גוזר זיין. מה שאין כן בימות החמה, טאמער וועט ער מאכן א עוקה נאר פון א סאה און ער וועט גיסן צוויי סאה און מענטשן וועלן זען ווי ס'גיסט זיך וואסער, וועט מען דאך יא זאגן צינורו של פלוני מקלח מים, און מ'וועט זיך קומען אויסלערנען אז מ'מעג ארויסגיסן וואסער אויף רשות הרבים אליין אויך, און ממילא טאר מען בכלל נישט גיסן קיין וואסער אויב ס'נישט דא קיין עוקה וואס האלט פון ווייניגסטנס צוויי סאה. אמר אביי, זאגט אביי, הילכך וועגן דעם וואס ר' נחמן האט יעצט אליינס געזאגט אז אין די ווינטער נישט דא די אלע חששות, איז אפילו כור ואפילו כוריים. און ווי דער ראש לערנט דא פשט אז אביי האלט אויכעט אזוי ווי רבא פריער אז דאס וואס די ברייתא האט געזאגט אז בימות הגשמים מעג מען גיסן און נאכאמאל גיסן און נישט ווי ר' נחמן האט יעצט געזאגט אז מען רעדט דא ווען ער האט געמאכט א עוקה וואס איז גרויס א סאה און מען מעג גיסן ביז א סאה ניין מען מעג גיסן אפילו א כור וואס דאס איז דרײַסיק סאה און אפילו כוריים וואס דאס איז זעכציק סאה און אפילו ער האט בכלל נישט געמאכט קיין עוקה אזוי ווי רבא האט שוין אויבן מסביר געווען אז וויבאלד אין די ווינטער איז נישט דא קיין שום חשש איז מעג מען גיסן וויפיל וואסער מען וויל און אפילו אן קיין עוקה אויכעט. אויב אזוי האמיר דא אביי מיט רבא לערנען ביידע פשט אין די ברייתא אז בימות הגשמים דארף מען נישט קיין עוקה, און ר' נחמן לערנט נאר אז בימות הגשמים איז גרינגער אז אפילו ווען די עוקה איז נישט גרויס סאתים מעג מען נאך אלץ גיסן אזויפיל וואסער וויפיל ס'גייט אריין אין די עוקה. ס'איז געשטאנען אין די סיפא פון די משנה וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו אויב ס'איז דא צוויי בני עליה מענטשן וואס וואוינען אויבן אויף א צווייטע שטאק איינער קעגן דעם אנדערן איז די וואס האבן געמאכט א עוקה די מעגן אריינגיסן אין זייער חצר וואסער און די אנדערע די בני דיוטא זיי האבן נישט געמאכט טארן נישט אמר רבא זאגט דער אמורא אפילו עירבו אפילו אויב די צוויי בני דיוטא האבן געמאכט עירובי חצירות אזוי אז זיי מעגן ארויסטראגן פון איין חצר צום צווייטן און מען מעג נעמען כלים אנגעפילט מיט וואסער פון איין חצר צום צווייטן טארן די בני החצר וואס האבן נישט קיין עוקה טארן נישט אריבערטראגן וואסער און אריינגיסן אין די עוקה פון די אנדערע אין די חצר פון די אנדערע מענטשן. וואס האבן יא געמאכט די עוקה, נאר די מענטשן וואס האבן אליינס געמאכט א עוקה אין זייער חצר, זיי מעגן גיסן וואסער, אבער די אנדערע בני החצר טארן נישט גיסן זייער וואסער אפילו אין יענע חצר וואס האט יא די עוקה. אמר ליה אביי האט אביי געפרעגט מאי טעמא אילימא משום נפישא דמיא, וועסטו וועלן זאגן אז די סיבה איז אז ווייל ס'איז שוין דא צופיל וואסער, ווייל די עוקה איז דאך נאר געמאכט פאר די בני חצר וואס דארט נוצט מען צוויי סאה וואסער א טאג, און יעצט וועלן קומען די אנדערע בני חצר און גיסן נאך צוויי סאה, און דעריבער קען נישט דינען איין עוקה פאר צוויי חצרות ווייל זיי נוצן מער ווי צוויי סאה וואסער, דאס קען מען דאך נישט זאגן ווייל והתניא האמיר דאך געלערנט אין א ברייתא אחת לי עוקה ואחת לי גיסטרא, בריכה ועריבה, ס'איז נישט קיין חילוק צו ער האט געגראבן א גריבל א עוקה, און ס'איז נישט קיין חילוק צו ער האט ארויסגעלייגט אזא גיסטרא אזא צובראכענע כלי חרס וואס קען האלטן אין זיך וואסער. ספעציעל אז דארט וועט ער אהין אריין גיסן די שמוציגע וואסער, האט ער דארט ארויס געשטעלט אזא בריכה, אזא גרויסע שיסל אז מען זאל קענען דארטן אריין גיסן וואסער, צו איז דאס עריבה, נאך א גרעסערע כלי אזוי ווי א וואנע, מעג מען דערין אריין גיסן וואסער, און אף על פי שנתמלאו מים מערב שבת, שופכין לתוכן מים בשבת. און אפילו באמת איז שוין געווארן אנגעפילט פון פאר שבת מעג מען נאך אין שבת אריינגיסן וואסער, ווייל איינמאל ער האט שוין געמאכט די עוקה זעהט דאך יעדער איינער אז זיין כוונה איז אז די וואסער זאל בלייבן דא אינעם חצר און ער איז נישט אינטערעסירט זאל ארויסרינען אינדערויסן, און אויב אזוי וואלט דאך געדארפט זיין די זעלבע דין אז אפילו די אנדערע בני החצר וואס פאר זיך האבן זיי נישט געמאכט קיין עוקה אבער וויבאלד ס'איז דא אן עירוב און זיי ברענגען אריבער וואסער דא וואו ס'איז יא דא א עוקה פארוואס זאלן זיי עס נישט טארן גיסן? איינמאל ס'איז דאך שוין דא א עוקה מעג מען דאך שוין גיסן סיי וויפיל וואסער ס'איז אפילו מער ווי צוויי סאה ווי ס'האמיר יעצט געזעהן, אלא אי איתמר הכי איתמר, אויב מ'האט עפעס געלערנט דארף מען אזוי זאגן, אמר רבא, דא גיימער אריבער צו דף פ ט עמוד א, לא שנו אלא שלא עירבו, פונקט פארקערט, דאס וואס מ'האט געלערנט אז דער חצר וואס האט נישט קיין עוקה טאר נישט גיסן קיין וואסער איז טאקע ווען זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, ממילא טארן זיי נישט אריבערטראגן זייער וואסער צו יענעם חצר דארטן אריינגיסן. און ווי תוס' רעדט שוין אויס אז אפילו מען האט טאקע נישט געמאכט קיין עירוב אבער די בני דיוטא וואס האבן יא געמאכט א עוקה וואס כאטשיג זיי טארן דאך נישט ארויס טראגן קיין שום זאכן פון זייער הויז צום חצר און זיי וועלן אויך נישט טארן ארויס טראגן די וואסער און גיסן אינעם חצר ווייל מען טאר דאך נישט ארויס טראגן וועלן זיי עס אבער מעגן גיסן אויף דעם דיוטא דארט ווי זיי געפינען זיך אינעווענדיג אין די הויז און ס'וועט ארויס רינען צום עוקה וואס געפינט זיך אין זייער חצר. איי ער טראגט דאך ארויס יעצט. פון א הויז ביז א חצר וואס האט נישט קיין עירוב אבער ער טראגט עס נישט ארויס בידיים ער גיסט דאך עס ארויס מיט א אופן פון כוחו און כוחו בחצר לא גזרו א חצר וואס האט נישט קיין עירוב האט מען נישט גוזר געווען די ענין פון כוחו אבל עירבו טאמער האט מען יא געמאכט אן עירוב ביידע חצרות צוזאמען מותרין מעגן אפילו די אנדערע בני דיוטא וואס האבן נישט געהאט האבן נישט קיין עוקה מעגן קומען צו די חצר גיסן וואסער דארט וואו ס'איז יא דא א עוקה. פרעגט די גמרא וכי לא עירבו מאי טעמא לא. אויב מען האט נישט געמאכט קיין עירוב פארוואס טארן נישט די דיוטא וואס האבן נישט קיין עוקה אין זייער חצר ארויסגיסן זייער וואסער פון די הייזער זאל ארויס רינען צו די חצר? אמר רב אשי גזירה דילמא אתי לאפוקי ממאני דבתים להתם, אויב איך וועל לאזן גיסן ביי זיי אליינס דורך די דיוטא ארויס צום חצר, האב איך מורא זיי וועלן גיין ארויסטראגן אנגעפילטע מאני, מאני מיינט כלים, פון די הייזער אהין צום חצר אליין דארט ווי די עוקה געפינט זיך, און זיי טארן דאך נישט אהין טראגן ווען ס'איז נישט דא קיין עירוב. און כדי מען זאל נישט צוקומען צו דעם האט מען שוין גע'אסר'ט בכלל אז זיי טארן נישט ארויסגיסן וואסער אפילו פון זייער הויז אינעווענדיג זאל ארויסרינען צום חצר, און ווי תוס' רעדט שוין אויס אז דער חשש איז נאר דא פאר די מענטשן וואס האבן נישט קיין עוקה, וויבאלד זיי וועלן נישט וועלן ארויסגיסן די וואסער פון זייער הייזער זאל זיך ארויסרינען צום חצר ווייל זיי ווילן נישט פארשמירן דעם חצר און זיי האבן דאך נישט דארט קיין עוקה וואו ס'זאל אריינגיין, מה שאין כן די אנדערע בני דיוטא וואס זיי האבן יא א אייגענע עוקה איז אפילו זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, דארף איך נישט גוזר זיין אז טאמער איך זאל לאזן גיסן וואסער פון זייער דיאטע ארויס צום חצר זאלן זיי אויכעט טראגן די כלים ארויס און גיסן ביי די עוקה ווייל די עוקה געפונט זיך סייווי נעבן זיי און די וואסער וועט שוין פון זיך אליין אנקומען אהין און ס'איז נישטא דער חשש. הדרן עלך כיצד משתתפים מיט דעם האבן מיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די אכטע פרק אין מסכת עירובין. און יעצט וועל איך מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת עירובין דף פ ח. מיר האבן געלערנט אין די משנה אז אויב א מענטש האט אזא פארטש א גזוזטרא העכער א וואסער און מען טאר דאך נישט שעפן קיין וואסער אום שבת פון דעם ים ארויף צום גזוזטרא ווייל די ים איז דאך א כרמלית און די גזוזטרא איז א רשות היחיד וואס מען טאר נישט ברענגען אום שבת וועט מען נאר מעגן שעפן וואסער אויב מ'האט געמאכט א מחיצה פון צען טפחים ארום און ארום דער לאך וואס איז גרויס פיר טפחים וואס דארטן שעפט מען די וואסער, איז נישט קיין חילוק צו די מחיצה איז געמאכט פון אויבן צו ס'איז געמאכט פון אונטער די גזוזטרא, פון דארט און ווייטער זאג איך שוין ס'איז אזוי ווי גוד אחית אויף אראפ, אז כאילו ווי די מחיצה גייט אראפ ביז אונטן צום גרונט פון די וואסער און ממילא ווערט די גאנצע זאך ארום און ארום א רשות היחיד און ער ברענגט ארויף די וואסער פון א רשות היחיד צום א רשות היחיד. וויאזוי איז ווען ס'איז דא צוויי גזוזטראות פון עקסטערע שכנים איינס. העכער ווי די אנדערע איינס ארויפציר נישט אויף די זעלבע לעוועל און מ'האט געמאכט נאר א מחיצה פאר די אויבערשטע גזוזטרא און נישט פאר די אונטערשטע איז די אונטערשטע טאר זיכער נישט שעפן ס'איז דאך פון א כרמלית ארויף צו א רשות היחיד אן קיין מחיצות ממילא אבער די אויבערשטע וועט קיינער נישט טארן שעפן אפילו יענץ האט יא א מחיצה ווייל וויבאלד דארטן איז דאך דא צוויי מענטשן וואס קענען עס נוצן ווייל די בני הגזוזטרא התחתונה נוצן עס אויכעט די אויבערשטע ווייל זיי האבן די גמרא וועט שוין זאגן אז זיי האבן זיך משתתף געווען צו מאכן די מחיצות זיי האבן דארטן א זכות. ממילא וויבאלד זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב וועלן זיי אסר'ן איינער אויפן אנדערן אז קיינער וועט נישט קענען שעפן. די גמרא זאגט אז דער משנה ביי אונז וואס זאגט אז מען מוז דווקא מאכן געהעריגע מחיצות קען נישט אויסקומען ווי חנניה בן עקביה וואס אונז האמיר געהאט אינעם פאריגן שיעור א ברייתא אז טאמער א גזוזטרא האט פֿיר און צוואַנציק טפחים אויף פֿיר און צוואַנציק טפחים קען ער מאכן א לאך פון פֿיר טפחים אויף פֿיר אינדערמיט און ער קען גלייך עס נוצן אויף שבת אנצופילן ווייל איך רעכן כאילו ווי מען בייגט אראפ די איבריגע גזוזטרא פון צען טפחים אויף יעדע זייט און ס'ווערט כאילו א אראפגעבויגענע מחיצה אויף אראפ, אונזער משנה האלט נישט אזוי ווייל ס'שטייט קלאר אז מ'דארף יא מאכן מחיצות. דער אמורא ר' יוחנן זאגט אז די גאנצע היתר פון ר' חנניה בן עקביה איז נאר געווען בימה של טבריה וויבאלד עס איז אזא טיפע ים און ס'האט אזעלכע אויגנים, ווענט, העכער די ים, און ס'זעט נישט אויס אזוי שטארק ווי רשות הרבים, ס'איז טאקע א כרמלית, די פראבלעם פון א כרמלית איז אז ס'איז דומה לרשות הרבים, און דא איז עס נישט אזוי שטארק דומה, עס איז נאך ארומגענומען ימה של כנרת איז ארומגענומען מיט שטעט, מיט קארפיפעס, ממילא. קען מען גרינגער דארט מיקל זיין אז מען זאגט אז מען דארף נישט בעצם בויען א מחיצה נאר מען זאגט כוף כאילו ווי ס'איז דא א מחיצה אבער ביי אנדערע וואסערן וואלט אפילו רבי חנניה בן עקביא אויך נישט מתיר געווען און די גמרא ברענגט טאקע א ברייתא חנניה האט מתיר געווען פאר אנשי טבריה איינס אז מען מעג אנפילן פון דעם כנרת וואסער דורך אזא גזוזטרא וואס איז גרויס פֿיר און צוואַנציק טפחים אויף פֿיר און צוואַנציק ווי אונז האבן שוין פריער געזאגט. נאך א היתר אז זיי מעגן נעמען אזעלכע פסולת פון קטניות וואס דאס הייסט עצה און אריינלייגן דארט באהאלטן אין דעם פירות און כאטשיג די עצה איז נאס פון טל פון טוי און די פירות ווערן נאס האט ער זיי מתיר געווען אז ס'ווערט נישט מוכשר לקבל טומאה ווי די גמרא ברענגט שוין אז ס'דא א ברייתא אז אויב א מענטש איז אויפגעשטאנען פארטאגס צאמצונעמען אזעלכע פסולת פון תבואה ער זאל קענען דערין באהאלטן פירות און זיין טעם פארוואס ער איז אויפגעשטאנען אזוי פרי איז ווייל ער האט געוואלט אז ס'זאל זיין נאך נאס פון די טל וואס קומט אראפ ביינאכט. דעמאלטס הייסט עס דאך כי יותן ווייל ער וויל אז די וואסער זאל דארט זיין ממילא איז עס יא מכשיר די פירות, אבער טאמער איז ער נאר אויפגעשטאנען פרי נישט ווייל ער דארף האבן די נאסקייט נאר ווייל ער האט נישט געוואלט פארברענגען צייט בייטאג ווייל ער איז א ארבעטארער, דעמאלטס איז ער נישט אינטערעסירט אין די נאסקייט און עס איז נישט מכשיר לקבל טומאה, און ר' חנניה האט מתיר געווען פאר די בני טבריה וואס זענען אלע געווען בעלי מלאכה אז אפילו זיי האבן גענומען די נאסע עצה, די פסולת פון קטניות וואס איז געווען נאס, זענען זיי אבער נישט אינטערעסירט אין דער נאסקייט, און ממילא איז עס נישט מכשיר לקבל טומאה. און א דריטע היתר איז, האט ער זיי מתיר געווען אז מען מעג זיך אפווישן מיט א האנטוך שבת און איך דארף נישט מורא האבן מ'וועט קומען צו סחיטה, און די גמרא ברענגט טאקע א ברייתא אז דאס האלט יעדער איינער מען מעג זיך אפווישן שבת מיט א האנטוך און איך דארף נישט מורא האבן מ'וועט קומען סוחט זיין, ס'איז נאר דא א מחלוקה ווען ער ענדיגט זיך אפווישן, לויט די תנא קמא דארף ער עס גלייך דארטן ביים בית המרחץ אויפהענגען אויף א חלון, און ער טאר עס נישט אהיימטראגן ווייל כ'האב שוין מורא אז אויפן וועג אהיים וועט ער עס שוין יא אינדערהיים אויסקוועטשן, אזוי אויך זאל ער עס נישט איבערגעבן פאר די בעדערס ווייל זיי זענען נחשד אויף חילול שבת, זיי אליין קענען עס גיין אויסקוועטשן, ער זאל עס נאר ארויפלייגן אויף די פענסטער, ר' שמעון בר יוחאי זאגט אז מען מעג עס אהיימברענגען אויך ווייל כ'דארף נישט מורא האבן אויף סחיטה, על כל פנים זעט מען דאך אז מען מעג זיך אפווישן מיט א האנטוך אום שבת אויב איינער האט זיך געבאדן אין קאלט וואסער און דאס האט חנניה מתיר געווען פאר די בני טבריה. אין די משנה האבן מיר דאך געלערנט אז אויב מען מאכט א מחיצה מעג מען שעפן וואסער פונעם טייך. וואס טוט זיך אויב מען וויל פארקערט אראפגיסן די שמוציגע וואסער דורך די גזוזטרא וואס האט מחיצות? האבן מיר צוויי לשונות וואס רבה בר רב הונא האט געהאלטן, די ערשטע לשון איז אז מען טאר טאקע נישט אראפגיסן, ווייל ווען ער גיסט עס אראפ וועט די וואסער אריינרינען ארויסצו פון די מחיצות פון די גזוזטרא ארויס צום כרמלית, און דאס טאר מען נישט טון אום שבת. איי אויב אזוי פארוואס וועט מען האבן שפעטער אז ווען א מענטש האט געמאכט א עוקה, אין א קליינע חצר וואס איז ווייניגער ווי פיר אמות וואס אן דעם טאר מען דאך נישט גיסן קיין וואסער ווייל די וואסער רינט ארויס צום רשות הרבים, אבער איינמאל ער האט געמאכט א עוקה איז אפילו די עוקה שוין געווען אנגעפילט מיט וואסער פון פאר שבת מעג ער שוין גיסן אום שבת די וואסער אפילו ס'רינט ארויס צום רשות הרבים, פארוואס איז דא אנדערש אז ער טאר נישט אראפגיסן די וואסער וואס גייט ארויסרינען צום כרמלית. די תירוץ איז ווייל דארט האט ער כאטשיג געמאכט א עוקה, זעהט מען דאך אז זיין מחשבה איז נישט אז די וואסער זאל ארויסרינען אין דעם גאס, מה שאין כן דא אז ער גיסט אראפ די וואסער אין דעם גזוזטרא און ס'רינט ארויס גלייך צום כרמלית קוקט אויס ווי ער האט געוואלט במחשבתו ארויסגיסן די וואסער פון רשות היחיד צו א כרמלית און דאס טאר מען נישט. נאכדעם איז דא א איכא דאמרי אז רבה בר רב הונא האט געזאגט פונקט פארקערט נישט נאר אז מען מעג אנפילן וואסער דורך די גזוזטרא וואס האט א מחיצה מען מעג אפילו אויסגיסן די שמוציגע וואסער אויך, און מען זאגט טאקע נישט קיין חילוק אז נאר דארט ביי עוקה מעג מען און דא טאר מען נישט ווייל דא זעט אויך נישט אויס ווי דער מענטש איז אינטערעסירט אריינצוגיסן די וואסער אינעם כרמלית אינעם ים, פון זיין זייט זאל די וואסער בלייבן דא אין די מחיצות פון די גזוזטרא ער האט נישט קיין שום אינטערעס זאל ארויסרינען ממילא מעג מען. דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה אז ביי שתי גזוזטראות זו למעלה מזו און אז מען האט נאר געמאכט א מחיצה ביי די עליונה טאר קיינער פון דארט נישט טראגן ווייל די אונטערשטע מענטש אסר'ט אויף די עליונה אן קיין עירוב און קיינער וועט נישט טארן שעפן זאגט רב אז דאס איז נאר דווקא ווען זיי זענען נאנט אין די פיר טפחים אבער טאמער זענען שוין ווייטער ווי פיר טפחים איז דאך רב גייט לשיטתו וואס האלט אין אדם אוסר על חברו דרך אויר אויב ס'איז שוין ווייטער ווי פיר טפחים און ס'איז שוין אומבאקוועם צו שעפן וואסער פון די אונטערשטע גזוזטרא דורך די אויבערשטע ווייל ער מוז שוין ווארפן די דלי מער ווי פיר טפחים הייסט עס דרך אויר אזא מין השתמשות אסר'ט נישט און דער אויבערשטער וועט יא מעגן שעפן וואסער. די גמרא ברענגט א מימרא פון רבי חייא ורבי אושעיא אז ווען א מענטש וואוינט אין א חצר ער האט דארטן א הויז און ס'איז דא אין די זעלבע חצר נאך א חורבה וואס דער באלעבאס פון די חורבה פארשטייט זיך וואוינט נישט דארט, איז אפילו דער מענטש וואס וואוינט יא דארט באנוצט זיך א גאנצע וואך מיט דעם חורבה בגזילה ווייל ער האט דאך נישט געבעטן קיין רשות, זאלסטו נישט מיינען אז ס'ווערט נקנה פאר אים און שבת וועט ער מעגן אהין טראגן חפצים אן קיין עירוב ווייל ס'הייסט כאילו ווי ס'איז נאר דא איין רשות, נאר ווען ס'קומט צו שבת זאג איך אז די דין פון עירוב געבט צוריק דעם חורבה פאר זיין אייגענע באלעבאס און ס'הייסט ווי ס'איז דא צוויי באלעבאטים און וועט נישט טארן דארטן טראגן אן קיין עירוב. און די גמרא ווינדערט זיך אויף דעם ווייל אין אונזער משנה איז געשטאנען אז שתי גזוזטראות וואס מען האט אויבן יא געמאכט מחיצות און אונטן נישט איז דער אונטערשטער אסר'ט אויף דעם אויבערשטן און די גמרא האט געמיינט אז מען רעדט דא ווען דער אונטערשטער טוט זיך באנוצן מיט די אויבערשטע גזוזטרא צו שעפן וואסער אן קיין רשות און ער האט א כח שבת צו אסר'ן אויף די בני גזוזטרא עליונה זעט מען דאך אז טאמער מען גזל'ט צו א חורבה וואלט מען דאך יא געדארפט זאגן אז דער גזל האט געהאלפן אז מען זאל נישט דארפן האבן קיין עירוב מען זאל מעגן אהין טראגן שבת. ענטפערט די גמרא אז אין אונזער משנה רעדט מען נישט ווען זיי נוצן זיך אן רשות אז זיי האבן זיך ביידע משתתף געווען צו בויען די אויבערשטע מחיצה ארום די גזוזטרא און ממילא באלאנגט עס טאקע פאר ביידע און דעריבער אסר'ן די אונטערשטע די אויבערשטע מענטשן אן קיין עירוב. פרעגט די גמרא אויב אזוי דעמאלטס פארוואס ווען די אונטערשטע האבן יא געמאכט א אייגענע מחיצה, איז משמע פון די משנה, דעמאלס וועט יעדער מעגן שעפן פון זיין גזוזטרא וואסער, ווייל אין די משנה שטייט נאר ווען מען האט נאר געמאכט אויבן און נישט אונטן דעמאלטס טאר מען נישט אויף די אויבערשטע שעפן וואסער איז משמע ווען מען האט געמאכט אויף ביידע מעג יעדער שעפן פאר זיך, אויב ס'איז אמת אז די אויבערשטע איז געמאכט געווארן בשותפות דארפן דאך די אונטערשטע אסר'ן די בני העליונה אפילו אויב זיי האבן זיך א אייגענע מחיצה ווייל זיי זענען אויכעט בעלי בתים אויף די אויבערשטע, א רשות היחיד וואס באלאנגט פאר צוויי מענטשן וואס אן עירוב וועט מען נישט טארן דארטן שעפן. ענפערט די גמרא, איינמאל די אונטערשטע האבן שוין אויך געמאכט א מחיצה ווייזן זיי אז זיי זענען זיך מסלק פון די אויבערשטע ווייל זיי האבן זיך געמאכט א מחיצה פאר זיך זיי זאלן קענען אליין שעפן, און פאר דעם אסר'ן זיי נישט די אויבערשטע. מיר האבן געלערנט אין א משנה אז א חצר וואס איז ווייניגער ווי ד' אמות טאר מען נישט אויסגיסן שבת קיין וואסער דארטן ווייל ס'וועט זיך ארויסרינען אויף די גאס, נאר אויב מען מאכט א עוקה אזא גריבעלע וואס קען האלטן אין זיך צוויי סאה וואסער. די עוקה קען מען מאכן סיי אין די חצר אפילו ממש אינדערויסן פון די חצר אויפן רשות הרבים, נאר אויב מען מאכט עס אויף די רשות הרבים מוז מען עס אזוי איבערדעקן מיט ברעטער סזאל זיין א היכר אז ס'איז נישט קיין חלק פון די רשות הרבים. די משנה ברענגט א מחלוקה ר' אליעזר בן יעקב מיט די חכמים בנוגע א ביב, ביב דאס איז אזוי ווי א חריץ וואס לויפט דורך אין די חצר אפצו אז די אפלויף וואסער זאל דארטן אדורך גיין סגייט ארויס צום רשות הרבים. איז לויט רבי אליעזר בן יעקב אויב די חלק הביב וואס די ערשטע פיר אמות וואס גייט ארויס צום רשות הרבים איז איבערגעדעקט מיט ברעטער און וויבאלד ער איז איבערגעדעקט איז ער דאך א רשות היחיד און אין פיר אמות איז שוין דא גענוג פלאץ אז די גאנצע וואסער זאל זיך דארט איינזאפן איז מעג מען אינעם חצר אריין גיסן די וואסער אפילו גלייך אינעם ביב אריין עס זאל ארויס גיין צום רשות הרבים און די חכמים זענען זייער מחמיר אז אפילו די גג אדער די חצר איז לאנג הונדערט אמות פאר ס'קומט אן צום ביב טאר ער נאך אלץ נישט אריינגיסן אינעם ביב אליין, כאטשיג ס'קען אין די הונדערט אמות ווערן אויסגעטריקנט, אבער אינעם ביב אליין טאר מען נאך אלץ נישט אריינגיסן, וועט מען שוין זען פארוואס אין די גמרא, אבער דאס מעג ער יא גיסן אויפן דאך, און פונעם דאך זאל די וואסער אריינרינען אינעם ביב. די משנה ברענגט אז דאס וואס מ'האט געזאגט אז ס'מוז זיין א חצר פון פיר אמות מען זאל מעגן גיסן וואסער אן קיין עוקה, מוז עס נישט זיין די חצר אליין, נאר מ'קען צוזאמשטעלן די ד' אמות פון א חצר צוזאמען מיט אכסדרה. נאך א דין ברענגט די משנה אז ס'דא צוויי דיוטא'ס דאס מיינט מענטשן וואס וואוינען אויף א שטאק, און איין דיוטא האט יא געמאכט א עוקה אין די חצר און איין דיוטא האט אויף זייער חצר נישט געמאכט קיין עוקה, איז די וואס האבן געמאכט דעם עוקה מעגן גיסן וואסער און די אנדערע וועלן נישט טארן גיסן וואסער. וואס איז די טעם אז ווען ס'איז גרעסער ווי פיר אמות דארף מען נישט קיין עוקה און טאמער ס'איז ווייניגער ווי פיר אמות קען מען נאר גיסן אויב ס'איז דא א עוקה, ברענגט די גמרא א מחלוקה רבה ורב זירא, רבה זאגט, אז ווען א מענטש האט א גרויסע חצר וואס איז גרעסער ווי פיר איז ער געווענטליך אינטערעסירט ווען ער גיסט וואסער מזלף צו זיין צו שפריצן די וואסער צו האלטן די וואסער אין די חצר אראפצוקלאפן די שטויב און ממילא דארט קוקט נישט אויס ווען ער גיסט די וואסער אז ער וויל סזאל ארויסגיין אויף די רשות הרבים האט מען נישט גוזר געווען אז אויב מ'עט אים לאזן עט ער קומען לכתחילה ארויסגיסן אויף די רשות הרבים ווייל ער איז דאך אינטערעסירט צו האבן אין די חצר מה שאין כן א חצר וואס איז קלענער ווי ד' איז ער נישט אינטערעסירט מזלף צו זיין דעם חצר וויל ער דאך יא עס ארויס גיסן אויף די גאס, האט מען גוזר געווען אז טאמער מ'וועט אים לאזן גיסן אין די חצר וועט ער שוין קומען גיסן לכתחילה ארויס אויף די גאס. און רב זירא האט געלערנט אז ווען די חצר איז גרויס פיר אמות איז דא גענוג שטח זאל איינשלינגען די גאנצע צוויי סאה וואסער וואס א געווענטליכע מענטש באנוצט זיך פער טאג, און ס'איז נישט מוכרח אז די וואסער זאל ארויסרינען. אבער טאמער ס'איז א קלענערע חצר פון ד' איז דאך נישט מעגליך אז די חצר זאל עס איינזאפן, און ממילא מוז מען שוין מאכן א עוקה אז דארטן זאל די וואסער אריינגיין. די נפקא מינה להלכה צווישן ר' זירא מיט רבה וועט זיין, אויב ס'וועט יא זיין גרויס סקווער זעכצן אמות, אבער ס'וועט נישט זיין פיר אמות אויף פיר אמות פונקט פיר-עקעדיג, נאר ס'וועט זיין לאמיר זאגן אכט אמות אויף צוויי, איז לויט ר' זירא וועט מען נאך אלץ מעגן גיסן וואסער אן קיין עוקה ווייל ס'איז דא גענוג שטח איינצוזאפן די וואסער. און לויט רבה וועט מען שוין נישט טארן ווייל וויבאלד ס'איז נישט קיין געהעריגע באקוועמע חצר טוט מען נישט דארטן מזלף זיין און דעמאלטס קוקט שוין יא אויס ווי ער וויל די וואסער זאל ארויסרינען אויף די רשות הרבים איז לויט רבה וואס ס'מוז זיין דווקא פיר עקעדיגע ד' אמות מוז מען זאגן אז ווען ס'שטייט אין די משנה אז א חצר מיט א אכסדרה זענען זיך מצרף מוז מען אויך זאגן אז די אכסדרה איז אזוי לאנג ווי די גאנצע ברייט פון די חצר און אזוי איז עס פיר עקעדיג ד' אמות אויף ד' אמות און נאר דעמאלטס איז זיך עס מצרף און מ'מעג גיסן דארט וואסער. די גמרא ברענגט א ברייתא וואס עס שטייט א חצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת, און ווייל ער כאפט אן ארבע על ארבע איז משמע אזוי ווי רבה אז ס'מוז זיין דווקא פיר עקעדיג, איז דאך לכאורה א קשיא אויף רב זירא, און רב זירא ענטפערט אויף דעם אז באמת איז דאס א מחלוקה פון תנאים, טאקע די מחלוקה פון רבה מיט רב זירא אליינס איז א מחלוקה פון תנאים, רבי אליעזר בן יעקב מיט די חכמים פון אונזער משנה, מ'זעט דאך אז רבי אליעזר בן יעקב לאזט יא אריינגיסן אינעם ביב אריין די וואסער. אויב די ערשטע פיר אמות פונעם ביב וואס גייט ארויס לרשות הרבים איז צוגעדעקט מיט ברעטער, ווייל דעמאלטס קען דאך עס אין פיר אמות ווערן איינגעזאפט און עס איז נישטא קיין שום חשש. זעט מען אז ר' אליעזר בן יעקב האט געהאלטן די טעם אזוי ווי ר' זירא אז עס דארף ווערן איינגעזאפט און פיר אמות איז גענוג, און די חכמים זאגן אז אפילו די דאך איז הונדערט אמות אדער די חצר, טאר מען אויך נישט אריין גיסן גלייך אינעם ביב אריין, ווייל זיי האבן געהאלטן אזוי ווי די טעם פון רבה, אז וויבאלד ווען מען גיסט אריין גלייך אינעם ביב, גייט עס מיט א שטראם און ס'קומט ארויס לרשות הרבים, קוקט עס אויס ווי ער וויל ארויס גיסן די וואסער לרשות הרבים, אבער אונזער משנה וועט אויסקומען ווי ר' אליעזר בן יעקב, און דעריבער די ד' אמות. מוז נישט זיין פֿיר עקעדיג ס'מעג זיין אפילו לאנג און שמאל, ווייל די עיקר אז ס'דא גענוג א גרויסע שטח זאל קענען איינזאפן. און פארוואס האט רב זירא מחליט געווען איינצוזעצן די משנה דווקא ווי רבי אליעזר בן יעקב, ווייל ווי מ'זעט די לשון המשנה שטייט חצר שהיא פחותה מד', זעט מען אז די ווארט איז אז אויב ער איז ווייניגער ס'פעלט פונעם שיעור פון זעכצן סקווער אמה, דעמאלטס טאר מען נישט גיסן וואסער ווייל ס'קען נישט איינזאפן, טאמער איז אמת אז די טעם איז ווי רבה, דארף נישט זיין פחותה, איז אפילו ווען ס'איז יא פֿיר אמות אויף פֿיר אמות נאר ס'איז נישט פֿיר עקעדיג, ווען ס'האט זעכצן סקווער אמה טאר מען דאך אויך שוין נישט גיסן וואסער ווייל ס'איז שוין נישט ראוי לזלף, עס וואלט געדארפט שטיין חצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות נישט חצר שפחותה, ווייל מ'זעט די לשון זעט מען אז ס'קומט אויס ווי ר' אליעזר בן יעקב. און זאלסט נישט מיינען אז ווייל ס'שטייט אין די סיפא פון די משנה רבי אליעזר בן יעקב אומר איז משמע אז די רישא איז נישט רבי אליעזר בן יעקב, ווייל מען דארף צולייגן דארטן א שי"ן שרבי אליעזר בן יעקב אומר, פארוואס האלט די תנא קמא פון די משנה אז ביי א חצר וואס האט זעכצן סקווער אמעם מעג מען גיסן וואסער אן קיין עוקה און טאמער ס'פעלט פון דעם שיעור דארף מען שוין האבן א עוקה, שרבי אליעזר בן יעקב ווייל פונקט ווי רבי אליעזר בן יעקב זאגט אז מען מעג אריינגיסן אין א ביב וואס די ערשטע פיר אמות ברשות הרבים איז צוגעדעקט מיט ברעטער ווייל ס'איז דא פלאץ זיך איינצוזאפן איז יעדע חצר וואס האט פיר אמות אפילו ס'איז נישט פיר עקעדיג האט אויך פלאץ גענוג איינצוזאפן די וואסער און דעריבער מעג מען דארט גיסן וואסער אן קיין עוקה אבער טאמער ס'פעלט פון דעם שיעור וועט מען שוין מוזן מאכן א עוקה. אין די משנה האבן מיר געהאט רבי אליעזר בן יעקב האלט אז מען מעג אפילו אריינגיסן אינעם ביב. און די חכמים האלטן אז אינעם ביב טאר מען נישט גיסן אפילו ווען ס'איז מאה אמה לאנג, נאר אויף די דאך מעג מען גיסן און פונעם דאך צום ביב וועט עס שוין פון זיך אריינרינען. די גמרא ברענגט א דריטע שיטה חנניה וואס האלט אז ביי א דאך טאר מען נישט גיסן אפילו אויף די דאך אויך נישט ווייל א דאך איז איבערגעדעקט מיט טיט און ס'איז געמאכט אזוי גליטשיג, ס'איז נישט געמאכט איינצוזאפן נאר גראד אריינצורינען אינעם ביב אריין און ס'איז פונקט ווי מען גיסט אינעם ביב. די גמרא ברענגט א ברייתא וואס שטייט אזוי, במה דברים אמורים בימות החמה, אבל בימות הגשמים, שופך ושונה ואינו נמנע, מען זעט אז ס'דא עפעס א קולא אין די ווינטער וואס איז נישט דא אין די זומער, איז אביי מיט רבא האבן ביידע געלערנט אז אין די ווינטער מעג מען אפילו אין א קליינע חצר וואס איז ווייניגער ווי פיר אמות גיסן וויפיל וואסער מען וויל אפילו אן קיין עוקה, ווייל אין די ווינטער קען נישט ארויסקומען קיין שום קלקול. אויב א מענטש וועט זען ווי ער גיסט די וואסער, וועט ער נישט מיינען אז ער וויל עס ארויסגיסן גראד אויף די גאס ארויס, ווייל ער וויל נישט שמוציג מאכן מיט די וואסער זיין קליינע חצר, ווייל ווינטער איז דאך סיי ווי שמוציג די חצר און ער קען באשטיין אז די וואסער זאל דארט בלייבן. איי דו האסט מורא אז מען וועט זען ווי ס'רינט וואסער פונעם חצר אין ווינטער, וועט מען מיינען, וועט מען זאגן אז א מענטש גיסט עס און פונקט ווי מען מעג אזוי ארויסגיסן דורכן חצר וועט מען שוין קומען גיסן גראד אויפן רשות הרבים. ווינטער נישט דא דעם חשש ווייל סתם צינורות מקלחים הם אלעמאל רינט דארטן וואסער און מען וועט נישט מיינען אז א מענטש גיסט. אזוי האט אביי מיט רבא געלערנט אז אין די ווינטער דא א מורא'דיגע קולא אז מען דארף נישט האבן קיין עוקה אפילו אין א חצר וואס איז קלענער ווי ד' אמות, ר' נחמן האט נישט אזוי געלערנט, ער האט געלערנט אז אין א ווינטער דארף מען אויכעט האבן א עוקה נאר איין קולא איז דא אז אין די ווינטער טאקע ווען מען מאכט א עוקה וואס איז גרויס סאתים דעמאלטס מעג מען שוין גיסן וויפיל וואסער מען וויל אבער טאמער מען מאכט א קלענער עוקה למשל אז ס'גייט נאר אריין א סאה מעג מען נאר גיסן וואסער ביז א סאה אבער מער נישט אין די זומער מוז מען מאכן דווקא א עוקה פון סאתים, אויב מען מאכט א קלענערע טאר מען גארנישט גיסן וואסער? און וואס איז טאקע די הסבר פארוואס זומער וועט מען נישט טארן גיסן אין א קליינע עוקה און ווינטער יא? ווייל איך האב מורא אז דו'סט אים לאזן זומער גיסן אין א עוקה איין סאה וועט ער שוין בטעות קומען גיסן מער אויכעט, און איינמאל ס'וועט זיך גיסן וואסער דארט פון א פון א חצר אין די זומער וועט מען זאגן צנורו של פלוני מקלח מים, און מ'וועט שוין זאגן אז מ'מעג גיסן לכתחילה וואסער ארויס צום רשות הרבים. מה שאין כן ווינטער בין איך נישט גוזר אז אפשר וועט ער גיסן מער ווי איין סאה וואסער ווייל אפילו ווען מען וועט שוין יא גיסן מער האבן מיר דאך שוין פריער מסביר געווען אז ווינטער איז נישט דא די אלע חששות ווייל ווינטער איז סיי ווי סתם צנורות מקלחים הם ממילא האט מען נישט גוזר געווען און ווי גרויס די עוקה איז אזוי פיל וואסער וועט מען מעגן גיסן. די משנה איז געשטאנען שתי דיוטאות זו כנגד זו איז די וואס האבן געמאכט א עוקה די מעגן גיסן וואסער און די אנדערע טארן נישט. און רבא זאגט אויף דעם אפילו אויב ביידע דיוטא'ס האבן געמאכט צווישן זיך עירובי חצירות, טארן נישט קומען די דיוטא וואס האט נישט קיין עוקה און ברענגען אריבער די וואסער, כאטשיג זיי מעגן בעצם אריבערברענגען וואסער אז ס'איז דא עירובי חצירות, אבער זיי טארן נישט אויסגיסן אין דעם חצר וואו ס'איז יא דא א עוקה. און די גמרא וואונדערט זיך פארוואס זאל מען נישט טארן, ווילסט מיר זאגן ווייל. ס'וועט שוין זיין צופיל וואסער, און געווענטליך בני חצר נוצן נאר ביז צוויי סאה, און יעצט אז זיי וועלן אויכעט קומען גיסן דארט וועט שוין זיין פיר סאה, און די גאנצע עוקה איז נישט גרויס מער ווי צוויי סאה, דאס איז דאך אבער נישט ריכטיג, ווייל איינמאל מ'האט געלייגט א עוקה מעג מען שוין גיסן וויפיל מען וויל, אזוי ווי עס איז דא א בפירוש'ע ברייתא אז אפילו די עוקה האט זיך שוין אנגעפילט מיט וואסער פון ערב שבת מעג מען נאך אויפגיסן וואסער אום שבת, זעט מען אז איינמאל מ'האט געשטעלט א עוקה מעג מען שוין דארט גיסן וויפיל וואסער מען וויל, אלא זאגט אלא מאי זאגט טאקע די גמרא פונקט פארקערט, אז טאמער מען האט געמאכט א עירוב איז זיכער אז מען וועט יא מעגן קומען ברענגען וואסער אפילו די. בני דיוטא וואס האבן נישט געמאכט קיין עוקה און מעגן גיסן אין דער חצר וואס האט יא עוקה, נאר רבא זאגט טאקע דער נקודה אז די משנה וואס זאגט אז נאר די מענטשן וואס האבן געמאכט א עוקה מעגן גיסן וואסער און די אנדערע טארן נישט רעדט מען טאקע ווען מען האט נישט געמאכט קיין עירוב וואס דעמאלטס טאר מען נישט אריבער ברענגען קיין כלים מיט וואסער צו גיסן, אבער אויב מען האט יא געמאכט אן עירוב וועלן זיי טאקע מעגן אריבער ברענגען זייער וואסער צו דער חצר וואס האט יא עוקה און אויסגיסן. און מיט דעם האבן מיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די אכטע פרק אין מסכת עירובין.